זאגט די משנה, הקורא בתורה, דער וואס ליינט אין תורה, דער סדר איז דאך אמאל געווען אז די אלע עולים יעדער אליין יעדער וואס האט געליינט באזונדער, לא יפחות משלושה פסוקים, זאל נישט ליינען ווינציגער ווי דריי פסוקים, ולא יקרא למתורגם יותר מפוסק אחד, ווען מען איז ארויפגעקומען פון בבל ביי דעם בית שני איז געווען אסאך וועלכע האבן נישט געקאנט קיין לשון קודש נאר אראמיש, האט עזרא מתקן געווען אז מען זאל ווען מען ליינט אין תורה צוליב די פרויען די עמי הארצים זאל מען דאס מתרגם זיין אויף תרגום, איז זאל מען נישט ליינען צו דעם מתרגם נאר איין פסוק און ער זאל גלייך מתרגם זיין דעם פסוק, נאכער ליינט מען נאך א פסוק און ער טוט עס אפטייטשן, היינט אז מען נישט בקי אין אראמיש טוט מען דאס נישט מתרגם זיין אויף אראמיש, וועגן אנדערע שפראכן איז מען נישט קאן מען נישט איבערטייטשן ווי געהעריג די תורה, תרגום, דאס איז דאך אויך געוועזן מסיני ובנביא שלושה, ביי דעם ביי די הפטורה קאן מען זאגן דריי פסוקים צו דעם מתרגם, היו שלשתן שלש פרשיות. אז די דריי פסוקים איז געווען דריי פרשות, ווי די גמרא זאגט ווייטער, איינס פון די הפטורות פון די שבעה דנחמתא איז אין יעדן פסוק ווערט דערמאנט נאום ה', כה אמר ה', ממילא רופט זיך אן יעדע פסוק א באזונדער פרשה, קורין אחד אחד, דארף מען ליינען איין פסוק און מתרגם זיין דעם איינציגן פסוק. נאך א דין מדלגין בנביא, ווען מען זאגט הפטורה קאן מען מדלג זיין, אבער דער דילוג איז אנדערש ווי מען האט אמאל געלערנט, ביי קריאת התורה האט מען דאך געלערנט א פרשה פון פינף פסוקים, לערנט רש"י אז מען ליינט פאר דעם ערשטן דריי פסוקים און דער אנדערע איז דולג, איז דאך דארט די טייטש דולג, מען איז דולג צוריק, דא מיינט מען נישט אויף צוריק. דארט איז דאך די טייטש אז דער דריטער פסוק וואס דער פריערדיגער האט געליינט איז דער אנדערער ליינט נאכאמאל, און דא איז די טייטש דא מדלגין אז מען לאזט דורך, צוריק קאן מען נישט, ואין מדלגין בתורה, אין תורה קאן מען נישט פארפעלן. פארוואס? ווייל ער וועט גיין פון איין ארט צו פון ארט צו ארט וועט זיין נישט די הארץ מיושב צו הערן. ועד כמה הוא מדלג, ביי א נביא וואס מיר זאגן מען מעג איבערשפרינגען פארפעלן, וויפיל קען מען? עד כדי שלא יפסק המתורגמן, אז אויב ס'איז אזויפיל צייט ווי ער וועט גולל זיין אויף דעם נייעם ארט וועט נישט בלייבן דער ציבור אן גארנישט, איידער דער מתורגמן הערט אויף טייטשן דעם תרגום פון פסוק, דעמאלט מעג מען, אבער אויב עס דויערט מערער. איז דאך נישט קיין כבוד פאר דעם ציבור אז זאלן זיצן בשתיקה. רשי, ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד, שלא יטעה מתורגמן המתרגם על פה, דער מתורגמן זאל נישט האבן קיין טעות. ובנביא שלושה אם ירצה, אז ער וויל, ולא איכפת לן, און ס'ארט מיר נישט אם יטעה דלא נפקא מיניה הוראה, קיין הלכה למעשה גייט נישט ארויס אין אמת'ן פון די נביאים איז אויך נוגע למעשה, אזוי שטייט דאך, האבן מיר דאך געלערנט. אז ס'איז געווען ביי די אידן אסאך נביאים, נאר וועלכע נבואה איז געווארן געשריבן? די נבואה וואס מען דארף האבן לדורות, אבער ס'איז נישט קיין הוראה איסור והיתר פון דעם נביא, מען קען נישט האבן אזוי א טעות אין נביא ווי אין תורה. ואם היו שלשתן, בגמרא מפרש, די גמרא איז מפרש, היכא משכחת לה רצופין, ווי טרעפסטו דריי פסוקים וואס איז דריי פרשות? מדלגין בנביא מפרשה לפרשה, פון די פרשה צו דער אנדערע פרשה טו איך אינמיטן פארפעלן, ואין מדלגין בתורה, פארוואס טאר מען נישט בתורה, שהשומע דער וואס וועט הערן את הקופץ ממקום למקום, ער גייט איבער פון ארט צו ארט, אין ליבו מיושב לשמוע, ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן אז דא רעדט זיך אז ס'איז מענין לענין צוויי פארשידענע עניינים, ווייל אויב אין זעלבן ענין מעג מען אין תורה אויכעט.

איידער דער תורגמן וועט ענדיגן תרגום המקרא שידלג זה, וואס ער שפרינגט איבער משום שאין כבוד ציבור לעמוד שם בשתיקה, ס'איז נישט קיין כבוד ציבור אז זאלן זיצן בשתיקה גארנישט נישט טון. פרעגט די גמרא, הני ג' פסוקים כנגד מי, דאס וואס מיר זאגן אז מען ליינט אין תורה ליינט מען נישט ווינציגער ווי דריי פסוקים כנגד מי, אמר רב אסי האט רב אסי געזאגט כנגד תורה נביאים וכתובים אין די משנה האמער געלערנט ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד מען זאל נישט ליינען פאר די מתורגמן מער ווי איין פסוק ובנביא ג' פסוקים אין נביא זאל מען ליינען דריי פסוקים ואם היו שלשתן שלש פרשיות אז די דריי פסוקים זענען געווען דריי פרשות. קורא דארף מען ליינען צו דעם מתורגמן אחד אחד. ווי האבן מיר דריי פסוקים וואס עס זענען דריי פרשות, כגון צום ביישפיל כי כה אמר השם חינם נמכרתם, און א פסוק ווייטער שטייט כי כה אמר השם אלוקים מצרים ירד עמי בראשונה, ווערט אויך דערמאנט אין פסוק כה אמר השם נאכאמאל ווייל עס איז א באזונדערע פרשה, ועתה מה לי פה נאום השם. אז ווערט דערמאנט באזונדער דער נאום השם צו כה אמר השם, איז עס א באזונדער פרשה. אין דער משנה האט מען געלערנט, מדלגין בנביא, אין נביא קען מען איבערשפרינגען, ואין מדלגין בתורה, אין דער תורה קען מען נישט פארפעלן. זאגט די גמרא ורמינהו, כ'דארף פרעגן א סתירה, מיר האבן געלערנט דער סדר עבודה פון כהן גדול יום כיפור, קורא אחרי מות, ער האט געליינט אין תורה אחרי מות וואס דארטן ווערט דאך דערמאנט דער סדר פון די עבודה פון יום כיפור, ואך בעשור, און אך בעשור דאס איז אין פרשת אמור, אין אמור, והא קא מדלג, זעה איך דאך אז מען קען יא מדלג זיין אין תורה אויכעט, אמר אביי האט אביי געזאגט לא קשיא ס'איז נישט קיין קשיא. כאן, בכדי שיפסיק התורגמן דאס וואס מען טאר נישט מדלג זיין אין תורה, אויב ס'ווייט א פלאץ ביז כ'וועל דארט גולל זיין וועט דער תורגמן זיין שטיל דעמאלט טאר מען נישט, כאן בכדי שלא יפסיק התורגמן דא רעדט זיך אין א צייט שלא יפסיק התורגמן אז דער תורגמן איז יא נאך טרוד מעג מען יא מדלג זיין אין דער תורה? פרעגט די גמרא. והא קתני, רש"י איז נישט גורס דעם עלה, עלה קתני פאסט זיך ווען די גמרא ברענגט אראפ א ברייתא וואס מ'איז מפרש די משנה, אבער דא ברענג איך דאך נישט אראפ קיין ברייתא, נאר איך ברענג אראפ די זעלבע משנה, וואס איז עלה? פרעגט די גמרא והא קתני האט מען דאך געלערנט אין דער משנה, מדלגין בנביא, אין נביא מעג מען איבערשפרינגען מען מעג אינמיטן, פארפעלן. ואין מדלגין בתורה, ועד כמה מדלג, וויפיל מעג עד כדי שלא יפסיק התורגמן, אין נביא מעג מען, אויב דער תורגמן וועט נישט בלייבן שטיל, מכלל ווייזט דאך אויס דבתורה כלל כלל לא, אז אין תורה קען מען אינגאנצן נישט מדלג זיין. אלא אמר אביי, האט אביי אזוי געזאגט, לא קשיא ס'איז נישט קיין קשיא. כאן בענין אחד, אויב ס'איז אין דעם זעלבן ענין, מעג מען מדלג זיין אין תורה אויך. כאן בשתי ענינות טאר מען נישט מדלג זיין אין תורה. והתניא האבן מיר אזוי געלערנט אין א ברייתא, מדלגין בתורה בענין אחד, אין תורה קען מען מדלג זיין בענין אחד, דארטן ביי יום כיפור, אחרי מות און אך בעשור איז דאך איין ענין, ביידע זאכן רעדן זיך פון קרבנות פון יום כיפור, כאן איז אין נביא. מעג מען בשני ענינים, אפילו אין אן אנדער ענין אויך מדלג זיין, כאן וכאן, סיי אין תורה וואס מען מעג בענין אחד, סיי אין נביא בשני ענינים, בכדי שלא יפסיק התורגמן, אויב דער תורגמן וועט נישט איבערהאקן, דאס הייסט אז מ'האט שנעל גע'גולל'ט. תניא אידך האבן מיר געלערנט אין א צווייטע ברייתא, אין מדלגין מנביא לנביא, אין דעם זעלבן ספר מעג מען יא מדלג זיין, אבער פון איין ספר צו אן אנדער ספר טאר מען נישט. ובנביא של שנים עשר וואס בתרי עשר, תרי עשר איז ס'דא צוועלף קליינע ספרים, ווייל זיי זענען זייער קורץ האט מען עס געמאכט צוזאמען, ווי די גמרא זאגט אין בב ד איידי דזוטר מירכס, איז דארטן מדלג פון איין ספר צום אנדערן, ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו, מיינט מען נישט פון סוף פון צוועלפטן ביז דעם ערשטן, נאר ווי רשי זאגט דא אויך אז למפרע טאר מען נישט. אין תוספות אין יומא דף עיין עמוד א' זאגט תוספות עס מפורש נישט מען מיינט אז מען מיינט דער עיקר אז דער ענין פון דילוג וואס מען מעג איז דווקא פון פריער אויף שפעטער אבער זאגט די משנה המפטיר בנביא דער וואס זאגט די הפטורה דער וואס איז עולה אויף די הפטורה. הוא פורס על שמע, ער, דער מענטש, האבן די חכמים מתקן געווען, ער זאל פורס על שמע, ער זאל מוציא זיין מיט די ברכות פון קריאת שמע, והוא עובר לפני התיבה, און ער דאווענט פאר דעם עמוד, ער זאל יוציא זיין דעם ציבור מיט די קדושה, והוא נושא את כפיו. וואס הייסט והוא נושא את כפיו? אויב ער איז א כהן דוכנט ער, איז דאך אפילו ער האט נישט קיין מפטיר טוט ער דאך אויכעט דוכענען, וואס הייסט והוא נושא את כפיו? איז דער תוספות יום טוב זאגט, ווייל ס'איז געווען א סדר אז איינער פון די כהנים האט אנגעהויבן, און די זעלבע זאך ביי דעם ענדיגן, ווען דער ראש האט געענדיגט האבן אלע געענדיגט דארטן די נגינה, איז דאס די טייטש אז והוא נושא את כפיו ער איז דער ערשטער פאר דעם דוכענען? פארוואס האבן דאס די חכמים טעם פון דיע זאכן איז אזוי ווייל מפטיר איז דאך א זאך וועלכע מענטשן האלטן נישט בכבוד פארוואס? ווייל א קטן איז אויך עולה למפטיר, נאר א קטן איז אין אמת'ן עולה נישט בלויז למפטיר, האט מען דאך געלערנט פריער אין גמרא, דף כג עמוד א', האט מען דאך געלערנט הכל עולין למנין שבעה אפילו קטן, נאר מען מיינט מפטיר איז דאך נישט פון די שבעה קרואים, און ממילא האלטן דאס מענטשן נישט אזוי בכבוד'יג, גיט מען אים צו דיע זאכן. נאר וואס דען? מען פרעגט א צווייטע זאך. וואס איז בחי'? בחי' איז פירות על שמה? צו בחי' איז די מפתה ונאוה? בחי' איז דאך מפתה ונאוה. נאר בחי' איז דאך פירות על שמה. וואס איז די טייטש מפתה ונאוה? איז דאך נאכנישט געווען קיין מפתה ונאוה. איז רשי באווארענט עס. רשי זאגט. מי שרגיל להפטיר בנביא, מען ווייסט ווער עס וועט האבן מפטיר אין נביא, איז דעם האט מען מתקן געווען נאך איידער ער האט דעם מפטיר, איז נאך פריער אזוי אויך צו זאגן איז ער פורס על שמע. ואם היה קטן, אויב ער איז געוועזן דער מפטיר בנביא א קטן, איז דעם זכות וואס ער האט, צו זיין פורס על שמע, עובר לתיבה, אביו או רבו עוברין על ידו, איז דער טאטע אדער דער רבי זענען אויף זיין ארט. שטענדיג ווייסן מיר לגבי אפגעבן כבוד איז פריער כבוד רבו איז פריער פאר דעם כבוד פון טאטן. וואס איז דא די פשט אביו או רבו? פארוואס ווערט דא דערמאנט פריער אביו און נאכהער רבו? ווייל דא איז נישט קיין ענין פון כבוד, דא איז א ענין פון זכות, דעם זכות האט א טאטע, אויב ער האט נישט קיין טאטן דעמאלט באלאנגט עס צום רעבן, טאקע וואס האנדלט זיך ער דארף מכבד זיין, איז כבוד רבו פאר'ן כבוד אביו, אבער דא איז דאך דעם זכות וואס מען האט אים געגעבן איז דעם טאטן, קומט עס. נאך שטייט דא אין דער משנה, קטן קורא בתורה, א קטן קען ליינען אין תורה, און מתרגם, אויב ער איז א חכם קען ער מתרגם זיין, ווי עס איז געווען דער סדר אז מען האט געליינט א פסוק און מען האט עס מתרגם געווען אויף תרגום. אבל אבער אינו פורס על שמע, ער קען נישט מוצא זיין מיט קרישמע, מיט ברכת קרישמע, ווייל ער איז דאך נישט מחויב פון דער זאך, און אויב מען נישט מחויב פון דער זאך קען מען די צווייטע נישט מוצא זיין. און די זעלבע טעם איז ואינו עובר לפני התיבה, ער קען נישט זיין קיין שליח ציבור, ווייל א שליח ציבור דארף דאך מוצא זיין דעם וואס איז נישט בקי. ואינו נושא את כפיו. אויב ער איז א כהן דער קטן איז קען ער נישט דיכענען, און תוספות זאגט אז דא רעדט זיך ער אליין זאל דיכענען, ס'איז נישט דא קיין גדולים. אויב ס'איז דא גדולים קען דער קטן אויך דיכענען, נאר אויב ס'איז נישט דא קיין גדולים קען דער קטן נישט דיכענען. אויב ער האט נאך נישט שתי שערות. פוחח, פוחח הייסט אזעלכע וואס זיינע מלבושים זענען צעריסן. און ס'איז אָפּגעדעקט זײַן לײַב. פּורס את שמע, ער קאָן מוציא זײַן אַנדערע מיט די ברכת קרישמע און מתרגם, ער קאָן מתרגם זײַן די פּסוקים וואָס מע לייענט אין דער תּורה, ווײַל דער ענין פֿון פּורס את שמע איז דאָך נאָר מוציא צו זײַן פֿאַר וועמען? פֿאַר דעם וואָס איז נישט בקי. מתרגם זיין איז דאך פאר וועמען דארף מען דאס, ווער קען נישט, ווער ווייסט נישט וואס שטייט אין די תורה, איז דאס נאר נשים ועם הארצים, איז דיע זאכן וואס ער טוט נישט פאר דעם רבים נאר פאר יחידים אדער פאר עם הארצים דאס קען ער, אבל אינו קורא בתורה, ער קען נישט ליינען אין תורה, און ס'איז נישט קיין כבוד פאר דעם ציבור, ואינו עובר לפני התיבה, ער קען נישט זיין פאר שליח ציבור. ווייל כאטש עס שטייט פורס את שמע, די פורס את שמע דאס איז נאך נישט געוועזן פאר דעם עמוד, ווייל דעם עמוד זעהט אויס איז מען צוגעגאנגען נאכדעם ווען מען האט געזאגט די ברכות קריאת שמע, אזוי זעהט מען דאך ס'לשון די משנה פורס על שמע ועובר לפני התיבה, ער רעכנט דאס פאר צוויי באזונדערע זאכן. ואינו נושא כפיו און אויך טוט ער נישט דוכענען. אבער פוחח, א זאך וואס דיע זאך איז פארבינדען פאר דעם גאנצען ציבור, למשל ליינען אין דער תורה, צי זיין דער שליח ציבור וואס דארף דאך פאר דעם רבים קדושה, צי דוכענען, דאס קען ער נישט, אבער עס האנדעלט זיך, פורס את שמע, דאס איז דאך נישט פאר דעם גאנצען ציבור, יעדער יחיד זאגט דאך פאר זיך, נאר מען דארף נאר מוצא זיין דעם אינו בקי, צי לתרגם. דארף מען דאך נאר פאר וועמען פאר די עם הארצים דאס קאן ער. קומט אויס אזוי, א פוחח לגבי א קטן, איז דא איין זאך וואס מען איז מקיל ביי פוחח לגבי א קטן, לגבי דעם דין פורס על שמע, א קטן איז נישט פורס על שמע, און א פוחח איז יא פורס על שמע, און ס'איז דא א זאך פארקערט, וואס א קטן איז גרינגער לגבי ליינען אין תורה, א פוחח ליינט נישט אין תורה, און א קטן ליינט יא אין תורה. סומא, א בלינדע, פורס את שמע, כאטש מען זאגט דאך אין דער ברכה יוצר המאורות, און ער איז בלינד און ער זעט נישט, דאך פורס את שמע. און מתרגם, ער קען מתרגם זיין אויך, אבער ליינען אין דער תורה קען ער דאך נישט, ער זעט דאך נישט. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, כל שלא ראה מאורות מימיו, דער מענטש, וואס איז בלינד און וואס האט קיינמאל נישט געזען קיין ליכטיגקייט, אינו פורס על שמע, דער מענטש קען נישט מוציא זיין אנדערע, אבער זעט אויס ער אליין קען זיין איז יא מחוייב, אפשר מדרבנן און די גאנצע זאך איז דאך מדרבנן, דא האב איך דערמאנט אינו פורס על שמע, וואס איז די סברא פון מחלוקת פון רב יודא מיט די רבנן, די רבנן האלטן. אז יעדע בלינדער האט הנאה פון ליכטיגקייט, פון דעם וואס איז ליכטיג ווייזן אים אנדערע די וועג. רבי יהודה זאגט, דאס הייסט נישט קיין הנאה, ער דארף האבן הנאה. איז ממילא אויב דער מענטש איז קיינמאל נישט געווען קיין זעענדיגער, האט ער גארנישט ניט קיין הנאה, קען ער נישט פורס זיין על שמע. ווי איז אבער אויב האט ער אמאל געזען, נאכער איז ער געווארן בלינד? איז איר ווייסט דאך אז א בלינדער מענטש ער טרעפט דעם וועג און ער ווייסט דעם וועג ווי צו גיין פון דעם ארט וואס פון דעם ארט וואס ער קען זיך באנוצן מיט די ערטער וועלכע ער איז פריער געגאנגען דעריבער איז רבי יהודה מחלק צו ער האט יא געזעהן מאורות מימיו צו נישט. רש"י. המפטיר בנביא, וואס הייסט דער מפטיר בנביא פורס על שמע? פורס על שמע איז דאך פריער נאך, זאגט דער רש"י, מי שרגיל להפטיר בנביא, דער וואס איז געוואוינט, א רגיל רופט זיך אן, ער האט, אנדערע זאגן צוויי מאל ער זאגט ער האט געזאגט הפטורה, אנדערע זאגן דריי מאל שוין געזאגט, תיקנו חכמים האבן די חכמים מתקן געווען שיהא פורס את שמע. הוא עובר לפני התיבה להוציא את הציבור מוציא זיין דעם ציבור בקדושה שבתפילה מיט די קדושה פון דאווענען, אויב ער איז א קטן דער מפטיר גייט דער טאטע אדער דער רבי על ידו בשבילו וועגן אים קטן אינו פורס על שמע לפי שבא להוציא רבים ידי חובתן ער וויל דאך מוציא זיין אנדערע דעם חוב. וכיון שאינו מחויב בדבר איז נישט מחויב, אינו מוציא אחרים ידי חובתו. אבער קריאת התורה, קריאת התורה זעהט אויס איז נישט קיין ענין פון מוציא זיין דעם רבים, דעריבער זאגן מיר איז יא קורא בתורה. דו רעדסט אבער שוין ביי פסוק פון חינוך זעהט. אינו נושא את כפיו אם כהן הוא אויב ער איז א כהן שאין כבוד של ציבור ס'איז נישט דער כבוד פון ציבור להיות כפופים זאלן זיין צוגעבינדן לברכתו צו זיין ברכה. און ווי וועט זיין דער ציבור איז מוחל? קען זיין זיי קענען נישט מוחל זיין, איך זאג בכלל דער ציבור דארף נישט מיט זיך מוותר זיין. פוחח, וואס איז דאס פוחח? במסכת סופרים מפרש כל שכרעיו די קני נראין ווערט געזען ערום נאקעט, נראין ווערט ארויס געזען ערום ויחף, שטייט דארטן ביי ישעיה ערום ויחף, מתרגמינן זאגט דער תרגום ערטילאי ופחיח.

איז דא די מלבושים אז מען זעהט ארויס די קני זאל ליינען תורה, וכן לפני התיבה, וכן בנשיאות כפיים, דארטן זאגט דער רש"י גנאי הוא לציבור, ביי די זאכן ווי גיין לפני התיבה צי דוכענען איז א גנאי פארן ציבור. גמרא, פרעגט די גמרא, מאי טעמא? פארוואס זאגן מיר דער וועלכער האט דעם מפטיר, ער איז פורס על שמע און ער איז עובר לפני התיבה און ער איז נושא את כפיו, רב פפא אמר משום כבוד, רב פפא זאגט מען דארף אים אפגעבן כבוד ער זאל זיין דער שליח ציבור, ווייל ער האט זיך גענומען אזוינע עליה וואס די עליה איז נישט לפי כבודו, וואס דאס ווערט נישט גערעכנט. פון די מנין פון די קרואים דעריבער דארף איך אים דאס אפגעבן כבוד, וועט פשטות אויסקומען פון דעם אז ווי וועט זיין דער וואס איז מפטיר אין תענית ציבור, וואס תענית ציבור איז דאך דער מפטיר דער חלק פון די קרואים, דעמאלט גייט נישט אן דער דין ווייל דארט איז דאך א חלק פון די קרואים. רבה בר שימי אמר, רבה בר שימי זאגט, משום דאתי לאינצויי, מ'וועט זיך קומען קריגן. מיר גיט מען א שוואכע עליה און דו און דו דאווענסט פארן עמוד און באצאלט דיר נאך פאר דעם וואס דו דאווענסט פאר דעם עמוד. מאי בינייהו? וואס איז די חילוק פון די ביידע טעמים? איכא בינייהו עס איז דא א חילוק דעביד בחינם אז דער וואס דאווענט פארן עמוד איז קריגט נישט באצאלט קריגן זיך וועט מען זיך מיט אים נישט קריגן ווייל ער טוט דאך אזוי ווי מען זאגט די וועלט א סימן לשם שמים אבער די כבוד דער טעם איז דא. זאגט די גמרא תנן, האבן מיר געלערנט כ'דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט ואם היה קטן, אויב א קטן האט באקומען מפטיר אביו, זיין טאטע, אויב ער האט א טאטן או רבו אדער דער רבי, עוברים על ידו, זיי וועלן אנשטאט אים דאווענען פארן עמוד. אי אמרת אז דו וועסט זאגן משום נצויי וועגן קריגן זיך, קטן בר נצויי הוא, א קטן איז אזעלכער פון זיך קריגן, מען רעכנט זיך פון זיי קריגן זיך. פרעגט די גמרא, וואזשע ווילסטו פון דעם א ראיה ברענגען אז דער טעם איז משום כבוד? אלא מאי, וואזשע ווילסטו זאגן אז דער טעם איז משום כבוד? קטן בר כבוד הוא, דעם קטן דארף איך חס זיין אזוי אויף זיין כבוד, אלא איכא כבוד אביו וכבוד רבו, נאר מען מיינט, וועגן כבוד אביו כבוד רבו, הכא נמי דא אויך איכא ס'איז פארהאנען נצויי אביו וואס זיין פאטער קען זיך קריגן ונצויי רבו דער רבי וועט זיך קריגן. אין דער משנה האט מען געלערנט פוחח דער וואס די מלבישים זענען צוריסן, פורס על שמע וכו'. בעא מיניה עולא בר רב מאביי האט עולא בר רב געפרעגט א שאלה פון אביי.

וואס איז די שאלה? ובפרט נאך וואס רש"י לערנט אין עמוד א אז דא א פוחח מיינט מען דאך נישט מען זעהט ערותו, נאר מען מיינט נאר די די די קני זענען צוריסן. אמר ליה האט ער אים געזאגט ותיבעי לך ערום, פרעג אויף א נאקעטן, ערום מאי טעמא לא פארוואס פרעגסטו נישט א נאקעטן משום כבוד ציבור, הכא נמי דא אויכעט משום כבוד ציבור, איז נישט קיין חילוק פון א גדול ביז א קטן אז אויב ער איז פוחח קען נישט ליינען אין תורה. אין דער משנה האבן מיר געלערנט א מחלוקת פון רב יהודה מיט די רבנן, דער תנא קמא לערנט סומא פורס על שמע, א בלינדער מענטש קען מוציא זיין אנדערע מיט א ברכה פון יוצר המאורות, כאטש ער זעט נישט די ליכטיגקייט. רב יהודה זאגט, יא, ער קען יא מוציא זיין, נאר ווען? אויב ער האט אמאל אין זיין לעבן געזען, אבער אויב ער איז געבוירן געווארן א בלינדער, ער האט קיינמאל נישט קיין הנאה געהאט פון דער ליכטיגקייט, איז ער נישט מוציא. תניא מיר האבן געלערנט, אמרו לו לרב יהודה, מען האט געפרעגט רב יהודה, הרבה צפו לדרוש במרכבה, אסאך האבן געוואלט דרש'ענען במרכבה, אין יחזקאל ווערט דאך דערמאנט ווי ער האט געזען די מלאכים און די מרכבה, ולא ראה אותה מימיהם, כאטש זיי האבן נישט געזען, דאך שטעלט מען זיך פאר, איז די זעלבע זאך דאך אפילו מען זעט נישט. האט מען אויך הנאה, מען זעט עס פאר די אויגן, איז די זעלבע זאך א בלינדער האט אפילו ער זעט נישט. ורב יודא, רב יודא זאגט אזוי, התם דארטן דרש'ענען במרכבה, באבנתא דליבא תליא מילתא, ס'איז אפהענגיק אין דעם פארשטאנד פון הארץ, והא קא מיכוין וידע, אפילו ער האט נישט געזען, אבער ער קען דאס פארשטיין. אבער הכא דא גאר די ברכה פון יוצר המאורות, משום הנאה הוא, מאכט מען דאך די ברכה וואס מען האט הנאה, והא לית ליה הנאה, עה אויב ער איז בלינד, האט קיינמאל נישט געזען, האט ער דאך נישט קיין הנאה פון ליכטיגקייט, און אויב ער האט אמאל יא געזען און יעצט זעט ער נישט, דארף מען זאגן ער האט יעצט אויך הנאה, כאטש ער זעט נישט, ווייל פון דעם וואס ער האט געזען האט ער איז ער געגאנגען די ערטער, קען ער שוין יעצט אויכעט, פון מכח דעם פריערדיגן זען האט ער יעצט הנאה ווי א בלינדער ווייסט ווי צו גיין. ורבנן, פארוואס זאגן די רבנן אז אפילו ער האט קיינמאל נישט געזען קיין ליכטיגקייט קען ער מאכן א ברכה יוצר המאורות? זיי זאגן אית ליה הנאה ער האט הנאה, אפילו א בלינדער וואס האט קיינמאל נישט געזען קיין ליכט האט ער הנאה כרבי יוסי ווי רבי יוסי האט געזאגט דתניא מיר האבן געלערנט אמר רבי יוסי רבי יוסי האט געזאגט כל ימי אלע מיינע יארן הייתי מצטער על מקרא זה האב איך געהאט צער אויף דעם פסוק אנדערע מאל שטייט אין פסוק ווי רבי עקיבא האט געזאגט כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה דארטן מיינט מען ער האט זיך מצער געווען ווען וועט ער קומען צו מקיים זיין בכל נפשך ובכל מאודך, ווען וועט ער קענען מקדש זיין שם שמים? דא איז נישט אזוי דער טייטש, דא זעט מען אז מען האט נישט געוויסט און מען נישט פארשטאנען טייטש אין פסוק, האט מען פון דעם געהאט צער, ווייל קדום קומט דאך גארנישט אין צו רב יוסי, רב יוסי האט געהאט צער וואס ער האט נישט געוויסט פשט אין פסוק. שטייט, והיית ממשש בצהריים, דו וועסט טאפן אינמיטן טאג, כאשר ימשש אזוי ווי ס'טוט טאפן, העיוור דער בלינדער באפלה ווען ס'איז פינסטער. האט האט רב יוסי נישט פארשטאנען, וכי מה אכפת ליה לעיוור, וואס איז א חילוק פאר דעם בלינדן מענטש בין אפלה צו ס'פינסטער לאורה צו ליכטיגקייט? האב איך געהאט צער כ'האב דאס נישט פארשטאנען, עד שבא מעשה לידי, ביז אמאל האב איך געזען א מעשה, האב איך פארשטאנען דעם פסוק, פעם אחת הייתי מהלך באישון לילה ואפלה, אמאל בין איך געגאנגען ס'איז געווען זייער פינסטער, וראיתי סומא איך האב געזען א בלינדן, שהיה מהלך בדרך ער גייט אויפן וועג, ואבוקה בידו און ער האלט א טארטש א פלאם פייער טראגט ער מיט זיך, אמרתי לו האב איך געזאגט דעם בלינדן, בני מיין זון, אבוקה זו למה לך, וואס דארפסטו טראגן מיט דיר די אבוקה, דו זעסט דאך סייווי נישט. אמר לי האט מיר דער בלינדער געענטפערט, כל זמן שאבוקה בידי, די גאנצע צייט וואס די טארטש איז אין מיין האנט, בני אדם רואין אותי זעהן מיר מענטשן ומצילין אותי מען טוט מיר ראטעווען מן הפחתים פון די גריבער מן הקוצים מן הברקנים פון די דערנער הייסט עס אז א בלינדער קען אויך האבן הנאה פון ליכטיגקייט וואס מענטשן ווייזן אים די וועג. איז פריער האט רבי יוסי נישט פארשטאנען האט ער געהאט פון דעם צער, פון נישט וויסן טייטש אין א פסוק האט מען צער, איז דער פשט אין פסוק איז אין דער תוכחה שטייט דאך אז דו וועסט טאפן אינמיטן טאג וועסט נישט וויסן ווי צו גיין, אזוי ווי דער בלינדער באפלה וואס ער האט נישט קיין אבוקה. רשע. זאגט די משנה, כהן שיש בידיו מומין, א כהן וואס אין זיינע הענט איז דא מומין, לא ישא את כפיו, זאל ער נישט דוכענען, ווייל די מענטשן קוקן אויף די הענט, און המסתכל, דער וואס קוקט ביי די כהנים בשעת אין דער צייט ווען זיי דוכענען, איז די אויגן ווערן טונקל, ווייל די שכינה רוהט אויף זייערע הענט. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט.

זאל ער נישט דוכענען, לפי שהעם מסתכלין בו, די מענטשן קוקן אויף אים, ואמרינן במסכת חגיגה, די גמרא זאגט אין חגיגה, המסתכל בכהנים, דער וואס קוקט אויף די כהנים בשעה שנושאים את כפיהם, דעמאלט ווען זיי דוכענען, עיניו כהות, די אויגן ווערן טונקל, לפי שהשכינה שורה על ידיהם, ווייל די שכינה רוהט אויף זייערע הענט. גמרא, תנא, האט מען געלערנט אין א ברייתא, מומין שאמרו, דאס וואס שטייט אין דער משנה מומין, איז אין דער משנה ווערט דאך דערמאנט ידיו, אבער דער זעלבער דין איז בפניו ידיו ורגליו, לאו דווקא ידיו, נאר אויב די מומין זענען אויפן פנים און די פיס איז אויך דער זעלבער דין. אמר רבי יהושע בן לוי, האט רבי יהושע בן לוי געזאגט ידיו בוהקניות, אויף די הענט האט ער אזעלכע ווארצלען. אנדערע טייטשן בוהקניות פון לשון בוהק, ווייסע שפרינגעלעך, אנדערע טייטשן ווארצלען. לא ישא את כפיו, זאל ער נישט דוכענען מכח דעם זעלבן טעם, ווייל מענטשן וועלן קוקן. תניא נמי הכי, האבן מיר אויך אזוי געלערנט, ידיו בוהקניות האט ווארצלען אויף די הענט, לא ישא את כפיו זאל ער נישט דוכענען. עקומות, די הענט זענען קרום.

תניא נמי הכי, מיר האבן אויך אזוי געלערנט, אין מורידים לפני התיבה, מען שטעלט נישט צו פאר שליח ציבור, לא אנשי בית שאן, נישט די מענטשן פון בית שאן, ולא אנשי בית חיפה, און נישט די מענטשן פון חיפה, ולא אנשי טבעונין, נישט די מענטשן פון דעם ארט טבעונין, מפני שקורין לאלפין עיינין, אנשטאט א אלף זאגן זיי עיין, ולעיינין אלפין. און דאס איז דער זעלבער טעם, דארט שטייט אין מורידים לפני התיבה, און דאס איז דער זעלבער טעם פארוואס זיי קענען נישט דיכענען, ווייל אנשטאט א א' וועלן זיי זאגן א עין, אבער ביי דעם דיכענען גייט נישט אן אנשטאט א עין וועט מען זאגן א א', ווייל אין ברכת כהנים איז נישטא קיין עין. אין אמת'ן איז עס א לייכטע זאך דער חילוק פון א' מיט ע', דאס וואס מען ווייסט נישט איז ווייל מען האט זיך צוגעוואוינט מען זאל נישט מחלק זיין, איך האב געזען עס ווערט דערמאנט בשם ספר יצירה א' ה' ח' ע', אלעס קומט פון האלץ, און יעדע אות זאגט מען פון אביסל טיפער, ווען מען זאגט עס אליין פילט מען נישט, א ה ח א. די אנדערע עיין, דאס ווערט געזאגט נאך טיפער. אמר ליה רב חייא לרב שמעון בר רבי, רב חייא האט געזאגט צו רב שמעון בר רבי, אלמלי אתה לוי, ווען דו זאלסט זיין א לוי, פסול אתה מן הדוכן, קענסטו נישט דוכענען, משום דעבי קלך, ווייל דו האסט א דיקע קול, און ביי דעם לוי וועלכער האט א גראבע קול, קען נישט זיין אויף דעם דוכן. אתא אמר ליה לאבוה איז געקומען צו גיין רבי שמעון האט דערציילט זיין טאטן רבי'ן אמר ליה האט ער אים געזאגט זיל אימא ליה גיי זאג צו רבי חייא כשאתה מגיע אצל וחכיתי לשם ווען דו דערגרייכסט דו דארפסט זאגן וחכיתי איך האף לשם צום אייבערשטן לא נמצאת מחרף ומגדף ווייל רבי חייא האט נישט געקאנט ארויס זאגן קיין ח' האט ער געזאגט אנשטאט א ח' א ה', קוקט עס אויס ווי ער זאגט והכיתי. אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, זבלגן, דער וועלכער ס'טוט אים רינען טרערן פון די אויגן, לא ישא את כפיו, זאל נישט דיכענען, און אויך דעם טעם וועלן מענטשן קוקן אויף אים. פרעגט די גמרא והא ההוא דער כהן דהוה בשיבבותיה דרב הונא וואס ער איז געווען בשכנות פון רב הונא און ס'האט אים גערינען טרערן פון די אויגן והוה פריס ידיה ער האט געדיכנט, ענטפערט די גמרא ההוא דש בעירו הוה דש בעירו מענטשן זענען שוין געווען צו אים צוגעוואוינט דעריבער האט ער געקאנט דיכענען. תניא נמי הכי האבן אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא זבלגן דער מענטש וואס רינט אים טרערן פון די אויגן.

געטרעטן אין שטאט, אלע מענטשן אין שטאט האבן שוין דאס געזען, תניא נמי הכי האבן אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא, סומא באחת מעיניו, ער זעט נישט אויף איינע פון די אויגן לא ישא את כפיו, זאל נישט דיכענען, ואם היה דש בעירו, א דש בעירו, אז די מענטשן פון זיין שטאט זענען שוין געווען איינגעוואוינט צו אים, דש איז דער טייטש איינגעוואוינט. דעמאלט מותר מעג מען. אין דער משנה האבן מיר געלערנט רב יהודה אומר רב יהודה זאגט, מי שהיו ידיו צבועות, דער וואס זיינע הענט זענען געווען געפארבט, לא ישא את כפיו. תנא, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, אז נישט אלעמאל איז דאס אזוי, אמאל אפילו די הענט זענען געפארבט האלט אויך רב יהודה מען מעג דיכענען. אם רוב אנשי עיר מלאכתם בכך, די רוב איינוואוינער פון שטאט איז זייער ארבעט מיט דעם וואס מיט פעינט וואס זייערע הענט זענען איינגעשמירט, מותר, מעג מען, ווייל דעמאלטס איז מען דאך שוין איינגעוואוינט דאס צו קוקן, דאס איז נישט קיין דבר חדש. רשי, זאגט די משנה, האומר איני עובר לפני התיבה בצבועין, איינער זאגט ער וועט נישט גיין דאווענען פארן עמוד מיט געפארבטע מלבישים, אף בלבנים לא יעבור, מיט ווייסע מלבישים זאל ער אויך נישט גיין, ס'דא א מחלוקת צי זאל ער די תפילה נישט גיין אדער ער קען שוין קיינמאל נישט גיין אלס שליח ציבור, בסנדל איני עובר ער וויל נישט גיין דאווענען מיט ביליגע שיך, אין שיך וויל ער נישט דאווענען, אף יחף לא יעבור, בארוועס זאל ער אויך נישט דאווענען פארן עמוד, די גמרא וועט ווייטער זאגן דעם טעם, העושה תפילתו עגולה, איינער מאכט די תפילין של ראש קיילעכדיג, סכנה, ס'א סכנה, קען געבן א קלאפ, ס'זאל אריינגיין אין זיין קאפ. ואין בה מצוה ער איז נישט מקיים קיין מצוה ווייל תפילין דארפן זיין מרובעות נתנה על מצחו ער האט געלייגט אויפן שטערן מצד הדין לערנען דאך די רבנן אפ אז בין עיניך מיינט מען נישט ממש נאר מען מיינט אויף דעם ארט ווי די מח פון קינד איז ווייך און ער האט עס געלייגט אויפן שטערן ער טייטשט ער גלייבט נישט די קבלה וואס די חכמים דרש'ענען. או על פס ידו, און אויף דעם לעפל אויף די האנט האט ער דא האט ער אוועקגעלייגט די תפילין, ער טייטשט על ידכה מיינט מען אויף דעם ארט, הרי זו דרך המינות, דאס איז די דרך פון די מינים וואס זיי פארשעמען דעם דרש פון די חכמים, און זיי טוען זאגן אזוי ווי עס איז די פלעינע ווערטער. ציפן זהב האט צוגעדעקט די תפילין מיט גאלד, צי די בתים צי די פרשיות, ונתנה על בית אונקלי שלו, אדער האט ער ארויפגעלייגט די מלבי אויף דעם ארבל, אויף די מלבוש האט ער אנגעטון די תפילין, דאס איז שוין נישט קיין אפיקורסות, הרי זה דרך החיצונים, דאס איז די וועג פון די חיצונים, חיצונים איז די טייטש די וועלכע זיי זענען. חוץ פון די חכמים ווייל עס שטייט והיה לך לאות לך לאות ולא לאחרים לאות שטייט למען תהיה תורת ה' בפיך אז די תפילין דארפן זיין געמאכט תורת ה' בפיך פון אזא זאך וואס מען מעג עסן פון א בהמה טהורה דארף ווערן אויסגעארבעט סדארף נישט זיין דווקא פון א כשר'ע. פון א מין בהמה טהורה פון א קי, אפילו די קי איז געווארן טריפה, מעג מען אויכעט פון די פעל אויסארבעטן די פארמעט. פרעגט די גמרא, מאי טעמא, פארוואס האט מען געלערנט אין די משנה אז איינער זאגט ער וויל נישט דאווענען בצבועין מיט געפארבטע מלבושים בלבנים לא יעבור, וואס איז דער טעם פון דעם? חיישינן כ'האב מורא שמא מינות נזרקה בו איז ווארט נזרקה און ס'איז געווארן אין אים אריינגעווארפן אה ביז יעצט אפילו איך זעה ער איז געווען א מאמין אלעס אלעס און פון דעם אה האב איך מורא און פונקט יעצט איז אריינגעקומען צו מינות אין דער משנה האט מען געלערנט העושה תפלתו עגולה איינער מאכט די תפילין קיילעכדיג סכנה איז עס א סכנה ואין בה מצוה מ'נישט מקיים קיין מצוה. לימא וויל מען זאגן תנינא עס וועט זיין פון דעם א ראיה להא דתנו רבנן צו דעם וואס די רבנן האבן געלערנט תפילין מרובעות אז די תפילין זאלן זיין פיר קאנטיג הלכה למשה מסיני דא שטייט דאך אזוי אז מען מאכט עס קיילעכדיג איז אין בה מצוה ואמר רבא און רבא האט געזאגט בתפרן איז דא צוויי טייטשן רשי לערנט בתפרן ווען איך טוה נייען די תפילין זאל איך זען נישט נישט מקלקל זיין דעם ריבוע, ווייל ביי דעם נייען איך וויל עס שטארק ציען קען איך מקלקל זיין דעם ריבוע. תוספות לערנט אז בתפרן מיינט מען בשם רבינו תם אז די תפר אליין זאל זיין מרובע, אבער רש"י לערנט, אז בשעת'ן נייען זאל ער זיין פארזיכטיג ער זאל נישט קאלע מאכן דעם ריבוע. און נאך א זאך, און נאך א זאך, ובאלכסונן, באלכסונן מיינט מען, אמאל קען זיין א זאך די לענג און די ברייט איז די זעלבע, אבער די אלכסון, מיר האבן דאך א כלל, שטענדיג דער אלכסון קומט צו צוויי דריטל, אמאל קען זיין אז דער אלכסון איז האלט נישט אזוי אויס ווייל דער רבוע איז נישט, ס'איז טאקע די לענג און די ברייט גלייך אבער ס'איז אביסל פארדרייט ווי מען זאגט שפיציג, ס'דארף זיין אזוין רבוע אז די אלכסון זאל אויסהאלטן. דעם גדר דעם מאָס וואָס די חכמים זאָגן אַז יעדע זאַך וואָס איז אַ טפח איז עס באלכסון איז עס אַ טפח ושני חמשות לאָמיר זאָגן עס איז איין אַ ראיה צו דעם אמר רב פּאַפּאַ האָט רב פּאַפּאַ געזאָגט קיין ראיה נישט פון דער משנה מתניתין אין דער משנה קען זיין רעדט זיך דעבידא כי אמגוזא אַז עס איז געווען אַזוי קיילעכדיק ווי אַ נוס דעריבער זאָגט די משנה איז דאָ אַ סכנה און קען זיין אַז די משנה זאָל האַלטן אַז אויב ס'איז ווי אַ. איז גוט, קיין ראיה צו דער ברייתא פון דער משנה קען איך נישט ברענגען.